זייט זעקס, קאסעט דרײַ, המשך. זיי זענען געגאנגען זען די זיבן וואונדער פון דער וועלט. מען האט געוויזן א קו מיט צוויי קעפ, געבראכט פון אינדיע, א צונויפגעוואקסענעם צווילינג מיידלעך, געבראכט פון כינע, און צוויי קליינע ליליפוטן, איינעם א יאפאנער און דעם צווייטן א נעגער. די דיקסטע מיידל פון דער וועלט, וואס האט געוואויגן העכער פֿינף הונדערט פונט, אַ מאַן מיט אַ פּנים פֿון אַ לײב, אַ יונגע מײדל מיט גרױע האָר, אַ נעגער-פֿרױ װאָס קריכט װי אַ בער, און אַ װילדן אינדיאַנער װאָס אַ קאַפּיטאַן האָט ערשט אַנטדעקט. זײ האָבן באַצאָלט צו פֿינף סענט פֿאַר די זיבן װוּנדער פֿון דער װעלט, װאָס מען האָט געבראַכט פֿאַר זײ פֿון אַלע עקן פֿון דער װעלט. װוּ די נאַטור באַשאַפֿט עפּעס אױסטערלישס, מעג עס זײַן אױף די פֿאַרבאָרגענע װיסטע אינדזלען, געפֿינט מען עס אױס, און מען ברענגט עס קיין קאני איילענד און מען ווייזט עס פאר פֿינף סענט. אין אן אנדער ארט האט מען פארשפראכן צו ווייזן די כישוף מאכעריי פון עגיפטן, געטריבן פון חליף פון מצרים, און ווי א צייכן אז מען זאגט אמת, האט דער גרויסער טונקעלער חליף פון מצרים געהאלטן א כינעזישן יונגל. ער האט אים געלייגט שלאפן אויף א בעזים, און האט אים געמאכט רוען אין דער לופטן און האט אים געהויבן אין דער הייך, נאר אלצדינג וואס דער חליף האט געהאט צו ווייזן האט ער געוויזן אינדרויסן בחינם פאר אלע מענטשן, די וועלכע האבן באצאלט א ניקל און זענען אריינגעגאנגען האבן אינעווייניג שוין גארניט געזען. פאר נאך פֿינף סענט האבן זיי זיך געפונען אין כינע און געזען די שלאפנדיגע כינעזישע פרינצעסן מיט אירע קליינע צונויפגעקוועטשטע פיסעלעך מיט די גאלדענע פאנטאפעלעך אויף די פיסעלעך.

און עס באווייזט זיך אין דער לופט א טיש געדעקט מיט גאלדענע און זילבערנע כלים. אלאדין נעמט א קרוג אין האנט אריין און גיסט פון אים וויין ארויס. אלאדין רייבט דעם כישוף לאמפ און עס קומען צו פליען א ווייסע טויב, א דינערן פון דעם לאמפ און שטעלט זיך אויף זיינע פלייצעס און רוימט אים איין א סוד אין אויער אריין, א שליחות פון א געהיימער פאר'כישופ'טער וועלט. זיי זענען געגאנגען פון איין כישוף פאלאץ צום צווייטן, עס האבן זיך פאר זיי אויפגעעפנט די געהיימענישן פון אינדיע, די פארבארגענישן פון מצרים און די סודות פון דער ווייטער פאר'כישופ'טער אראביע. עס האט זיך זיי געדאכט אז זיי לעבן אין דער צייט פון טויזנט און איין נאכט ווען מען האט נאך נישט געפונען דעם וועג קיין אינדיע און זיי זענען זיך אין די פאר'כישופ'טע לענדער פון אלטן אריענט. זיי האבן געזען די טעמפלען פון כינע און די טענץ פון אינדיע, און די פרינצן פון אינדיע האבן זיי נביאות געזאגט וועגן זייער גורל, און די אלאדינס פון אראביע האבן זיי אמוזירט מיט דער קונסט פון זייערע צויבערייען, און אומעטום האבן זיי געפונען פראכט און גלאנץ פון דעם פארבארגענעם אלטן אריענט. אַז זײ זײַנען אַרױסגעקומען פֿון די כּישוף-פּאַלאַצן, האָבן זײ זיך בײדע געפֿילט װי שיכּור. זײ האָבן זיך אױסגעזעצט אױף צװײ פֿערד, באַקלײדט זײַנען זײ געװען די פֿערד מיט רײַכע מאַנטלען װי די פֿערד פֿון אַן אַראַבישן אָנפֿירער. גרױסע טײַערע בריליאַנטן און רױטע שמאַראַגדן און סאַפֿיר-שטײנער, רױב פֿון געפֿאַנגענע פּרינצעסנס און פֿון מלחמה געפֿאַנגענע כאַליפֿן זײַנען געהאַנגען אױף די פֿערד. און פֿון אַ טײַערער אַראַבישער בלוט-ראַסע זײַנען די פֿערד געקומען. פֿון די ברײט ציטערנדיקע נאָזלעכער האָט געשלאָגן אַ רױך, און פֿון אײדל דעליקאַטן מױלשניט האָט געשלאָגן אַ שױם. און אַ פּרינץ מיט אַ פּרינצעסין זיצן האַנט אין האַנט אױף די פֿערד, מאַשע און טשאַרלי, און פֿאַר זײ אַנדערע פּרינציפּן און פּרינצעסנס, און זײ פֿאָרן אױף די פֿערד, יאָגן אײנס דאָס אַנדערע און קענען זיך קײנמאָל נישט כאַפּן. וואוהין רייטן די פּרינצן? אין דעם לאַנד פון חלום און דער אייביקער פרייד און יוגנט אַריין. אַ מינוט די רייזע. פון האָלץ די פערד, אַ ראָדשפּאַן דער מהלך. אָבער וואָס איז דער חילוק? די וואָר אַ מינוט, אייביק דער חלום. און באַלד זיצן זיי אין אַ פליגקאָרב. עס הייבט זיך אַ קאָרב אין דער לופטן העכער און העכער,

פון די מעשה ביכלעך ארויס און לעבן אין איר. איבער קאני איילענד הענגט א גאלדענער רויטליכער נעבל, אלע לעבן אין דעם נעבל, גייען און וואקלען זיך ווי שיכור, ווי זיי וואלטן געלעבט אין א חלום. פון די געוועלבער ארויס גיסן זיך טייכן ליכט, רויטע, געלע, עס זענען געמאכט די געוועלבער ווי גרויסע קינדער הייזלעך, און פאר די געוועלבער שטייען גרויס געשניטענע ליאלקעס און האלטן טראמפייטן אין די הענט און שפילן. עס דאכט זיך אז מען לעבט אין א גאר קינדערישע וועלט, אין דער כישוף וועלט פון די קינדער יארן. אלע, אלע, די גאנצע וועלט זענען צוריק געווארן גרויסע קינדער. אז זיי זענען געזעסן אין דעם וואגאן צוריק אהיימצופארן, האבן זיי זיך ביידע ווי אויפגעכאפט פון א חלום וואס זיי האבן דורכגעלעבט. ווידער זענען זיי זיך פארגעקומען פרעמד, זי האט געפילט א שנור אויפן האלז וואס עס האט איר ווער פארווארפן, און טשארלין האט זיך געדאכט אז ער האט גערעדט א גאנצן טאג נארישקייטן, און צו וואס? און פאר וועמען? נאר דאך האבן זיי ביידע געפילט ווי עפעס האבן זיי דורכגעלעבט צוזאמען, עפעס אזעלכעס וואס האט זיי ביידן אויף א מינוט זייער נאנט צונויפגעבראכט, און דאס וואס איז געשען קען שוין ניט אפגעווישט ווערן. זכרונות פון אן אנגענעמענעם חלום וואס פארוועבט זייערע מידע מוחות. זיי און דער גאנצער וואגאן מענטשן האבן געכאפט א לעצטן בליק אויף קאני איילענד. הויכע פייערדיגע טורעמס האבן זיך געהויבן אין דער הייך איינער נאכן אנדערן. פייער ברענענדיגע רעדער האבן זיך געדרייט אין דער לופטן און זיי האבן זיך געהאלטן אין חלל ווי דורך א נס. שטאלץ און אומגעווענליך שיין און ווי גארנישט פון דער וועלט האט זיך געוויזן די פייער ברענענדיגע טורעמס אויף די פייער ברענענדיגע הייזער. און זיי האבן אויסגעזען ווי קופאלן און טורעמס פון הייליגע געטליכע טעמפלען וועלכע זיינען פון הימל אראפגעפאלן. עס האבן אויסגעזען די רעדער און די ברענענדיגע גאסן אין דער לופטן און די ברענענדיגע שפיצן פון די טורעמס ווי טעמפלען געטליכע, ווי א מעקא, ווי א ירושלים, און זיי האבן געצויגן צו זיך מיט זייער מאיעסטעטישן וואונדערליכן הייליגן גלאנץ

עס איז שוין געווען שפּעטלעך אויך, די צייט פון אָוונט-ברויט. דער טיש איז געדעקט געווען, דאָס געשליפענע גלאָזוואַרג, וואָס אַהרנס ווייב האָט זיך אָנגעקויפט אין שטוב, צייט עס איז איר גוט געגאַנגען, האָט געפינקלט פון גלעזער-שענקל אַרויס, און מאַשעס מוטער ראָזע איז געזעסן ביים געדעקטן טיש, אַן אומגעדולדיקע, אַמאָל געקלימפּערט מיטן גאָפּל, אַמאָל אַוועקגעשאַרט אַ טעלער און געקלאַפּט מיט די ליפּן. נא דיר א קוני איילענד. אהרן אן א ראק איז געשטאנען ביים אפענעם פענסטער און ארויסגעקוקט אומגעדולדיג אויף מאשע. דער ווייב'ס קלאפן מיט די ליפן האט אים דענערווירט, ווארום כאטש עס איז נישט געווען קיין אויסערגעווענליכס אין מאשע'ס זאמען זיך, האט זי דאך מאשע'ס פארשפעטיגן אויפגערעגט. וואס פאר א קלייניקייט עס האט זיך נישט געטראפן מיט מאשע'ן האט זי באלד באאומרואיגט, ווי מען באאומרואיגט זיך שטענדיג וועגן א גרויסן אוצר. האָט אַהרן אָפּגעבױגן דעם קאָפּ פֿון פֿענצטער און געברומט, ראָזע! לאָז מיך שױן גײן, ראָזע! די איבעריקע קינדער זײַנען נישט געװען אין שטוב, געװען אַרױסגעפֿאָרן אױף זומער-װאױנונגען, נאָר טאַטע-מאַמע זײַנען איבערגעבליבן מיט מאַשען צוליב דעם אױסשטײַער, עס האָט טאַקע געהאַלטן קורץ פֿאַר מאַשעס חתונה. װוּ איז זי געגאַנגען, ראָזע? װוּ? איך האב דיר געזאגט קיין קוני איילענד, זי האט געוואלט זיך אויסבאדן. און מיט וועמען איז זי געגאנגען אין קוני איילענד? וואס פרעגסטו מיך? דו ווייסט ניט? זי האט דאך געזאגט זי גייט מיט טשארלין אין קוני איילענד זיך באדן. מיט טשארלין, הא? ראזע, מיט טשארלין איז זי געגאנגען אין קוני איילענד און דער אנקל האט מיך אנגעקלונגען אז ער קומט באלד אריין מיט דער מאשין זי ארויסנעמען. דער אנקל האט מיך היינט געפרעגט אמאל צען אויף איר. גיי זאג אים אז זי איז געגאנגען מיט טשארלין אין קאני איילענד. גיי זאג אים מיט טשארלין. איצט וועט ער באלד אריינקומען און זי וועט נישט זיין. איז געגאנגען מיט טשארלין אין קאני איילענד. הא ראזע? שיין זעסטו אויס, הא? וואס בין איך שולדיג? איך האב זי דען געזען? אויפגעכאפט זיך אין דער פרי איז זי אוועק. וואס האב איך געזאלט טון? גיי זאג דעם תירוץ דעם אנקל, גיי זאג אים ער וועט דא באלד זיין וועסטו דאס אים זאגן. אהרן, וואס שרעקסטו מיך אהרן? נאר אהרן האט זיך באלד אויך דערשראקן פאר שרעק וואס ער האט אנגעווארפן, האט ער זיך געפרואווט ארויסנעמען פון שרעק. ראזע, לאז מיך אפ ראזע, דאס קינד איז זיך געגאנגען באדן, וועט באלד צוריקומען, וואס מאכסטו חתונות? איך מאך חתונות? דו מאכסט חתונות! ראָזע, לאָז מיך אָפּ, ראָזע! נאָר באַלד זײַנען זיי באַפֿרײַט געוואָרן פֿון שרעק, וואָס זיי האָבן אָנגעוואָרפֿן איינער אויף דעם אַנדערן. אין שטוב איז געקומען צו לויפֿן מאַשע. טאַטע-מאַמע האָבן פֿרײַ אויפֿגעאָטעמט. אין מאַשעס אויגן איז געווען אַ גלאַנץ פֿון טרערן און כעס. זי האָט זיך אַ מינוט אָפּגעשטעלט אין מיטן שטוב און אָנגעקוקט טאַטע-מאַמע מיט אַ רחמנות און וויינענדיקן בליק. דערנאָך איז זי אַרויס אין אַ הויכן געוויין און איז גיך אַרײַן צו זיך אין צימער. ראָזע, װאָס איז דאָס? האָט אַהרן געפֿרעגט. איך װײס, װאָס דאָס איז. װאָס פֿרעגסטו מיך? קום אַרײַן צו איר. טאַטע-מאַמע זײַנען צו מאַשעס צימער, האָבן אָבער געפֿונען די טיר פֿאַרשלאָסן. דער טאַטע האָט זיך געבעטן הינטער דער טיר. מאַשע לעבן, װאָס איז דיר? זאָג מיר, ביסט חלילה קראַנק? אפֿשר שיקן נאָך אַ דאָקטער?

האָט ראָזע געזאָגט, מיינענדיק טשאַרליען מיט זיין מוטער. אָבער הער אויף, הער שוין אויף! שרייט דער טאַטע. מאַשע, מאַשע לעבן, שרעק אונז ניט! דו שרעקסט דאָך אונז! האָט זיך דער טאַטע געבעטן הינטער דער טיר. פון מאַשען איז קיין ענטפער נישט געקומען. און וואָס וועט איצט זיין? דער אָנקל וועט דאָ באַלד קומען, ער האָט געקלונגען, אַז ער קומט מיט דער מאַשין דיך אַרויסנעמען. דאָ האָט זיך פּלוצעם מאַשעס טיר אויפגעפּראַלט. און די מיידל מיט ברייט אויפגעריסענע אויגן האט געשריגן צו טאטע-מאמע: איך וועל נישט חתונה האבן מיטן אנקל! איך וועל נישט! איך וועל נישט! טאטע-מאמע האבן זיך אנגעקוקט ווי דאס אומגליק אליין וואלט מיטן דונער אריינגעקומען. וואס רעדסטו? וואס זאגסטו? מאשעלע, וואס טוט זיך מיט דיר? איי דאונט וואנט איט! איי דאונט וואנט איט! האט מאשע געטופעט מיט די פיס.

נאָר װי שטענדיק אין אַזאַ פֿאַל, װען אַהרן האָט זיך פֿאַרלאָרן, האָט אױך איצט ראָזע גענומען די לאַגע אין אירע הענט אַרײַן. אַהרן, גײ אַװעק, זעץ זיך צום טיש עסן. דער אָנקל װעט באַלד אָנקומען, האָט זי געזאָגט מיט אַ באַפֿעלערישן טאָן. אַהרן האָט געפֿאָלגט, זיך אַװעקגעזעצט בײַם טיש און גענומען ברעכן די הענט. װאָס װעט איצט זײַן? װאָס? אהרן, הער אויף, דער אנקל וועט אנקומען, ער דארף גארניט וויסן, ער דארף גארניט אנזען. אהרן האט איינגעזען אז די ווייב איז גערעכט, האט ער אויפגעהערט און געפרואווט רואיג זיצן. וואס איז געשען? גארניט איז געשען. געפארן מיטן בחור אין קוני איילענד, האט זיך איר דער קאפ פארדרייט, זי וועט איבערשלאפן די נאכט, וועט זי זיך אויסניכטערן. אהרן האט איינגעזען אז די ווייב איז גערעכט, איז ער שוין גאר רואיג געווארן, און אז דער אנקל איז אריינגעקומען האט ער געטראפן די צוויי זיצן ביים טיש און עסן זיך געמיטליך. וואו איז מאשע? האט דער אנקל געפרעגט נאך זייענדיג ביי דער טיר, איידער ער האט זיך נאך באגריסט האט ער דערזען אז מאשע איז ניטא ביים טיש. העלא מאזעס! זייט דער אנקל איז א חתן געווארן האט אים ראזע אויפגעהערט צו טיטולירן מיט אנקל, נאר גערופן אים בלויז ביים נאמען מאזעס, וואס האט זיך אויסגעדאכט אז עס פאסט זיך מער פאר א חתן בחור. העלא מאזעס האט זיך ראזע אפגערופן, מאשע האט א קאפ ווייטאג, האט זי זיך אביסל צוגעלייגט ביי זיך אין צימער, און איידער דער אנקל האט נאך צייט געהאט זיך אוועקצוזעצן, האט זי שוין אריינגערופן אין צווייטן צימער. מאשע! מאשע! זע נאר ווער עס איז דא! וואו איז זי געווען וואס דער קאפ טוט איר וויי? האט דער אנקל געפרעגט. אהרן איז בלייך געווארן און דערשראקן, ווי יעדער מאל ווען עס מאכט זיך אים עפעס נישט גלאט, ווערט ער באלד צעמישט און פארלירט זיך. ראזע אבער האט זיך נישט פארלארן, זי איז געווען אין קוני איילענד זיך אויסבאדן, אזעלכע היצן, אהיימגעקומען א ברוגז'ע, מאזעס האט זי געוואונקען מיט די אויגן צום אנקל, זאל ער צוגיין זי ארויסרופן, וועמען זי וועט אפזאגן, אבער אים, האט די יידענע קאקעטיש צוגעוואונקען. אהרן איז נאך בלייכער געווארן, געשראקן זיך, ראזע האט אים בארואיגט מיט א וואונק, דער אנקל איז ווייטער געבליבן זיצן ביים טיש, גלייכגילטיג געזאגט ווי פאר זיך, אז זי וויל זיך ברוגזן זאל זי זיך ברוגזן, ארויסגענומען א דיקן ציגאר פון גאלדענעם ציגארן טאש, איינעם צוגעווארפן אהרנען, דעם אנדערן אפגעביסן, אויסגעשפיגן און געקייט אים אין מויל און געפרעגט אהרנען. וואס מיינסטו, דער נייער קאלעקטאר וואס איך האב אנגעשטעלט פאר די הייזער דאון טאון, ווי רופט מען אים דארט, יודל דער רעסטאראטאר, ער וועט זיין אלרייט? כ'ווייס ניט וואס דער אנקל דארף נייע מענטשן, אויף פרעמדע מענטשן איז זיך קיינמאל נישט גוט צו פארלאזן, האט זיך אהרן אפגערופן מיט מער דרייסטקייט. אויף פרעמדע מענטשן איז נישט גוט זיך פארלאזן, הא? אהרן, האט דער אנקל געזאגט גלייכגילטיג אויפגעהויבן זיך צוגעגאנגען צום שפיגל איינגעשפיגלט זיך, ער האָט, װי זײַן געװײנהײט איז געװען, און ער האָט פֿון דעם נישט געקאָנט זיך אָפּגעװענען, אַרױפֿגעשפּיגן אױף דער האַנט און געגלעט זיך די װײַסע גרױע האָר, װאָס זײַנען שטאַרק געװאַקסן בײַם קאַרק און זיך געשװאַרצט בײַ די װאָרצלען. מאָזעס לעבן, װעסט מיר אפֿשר צוליב טאָן און פֿאַרזוכן פֿון מײַנע מילכיקע קרעפּלעך? איך האָב זײ ספּעציעל געמאַכט פֿאַר דיר, האָט זיך אָנגערופֿן ראָזע, װעלכע האָט, זײַט מאָזעס איז אַ חתן געװאָרן, געפֿונען מער דרײסטקײט צום אָנקל, געדוצט אים, וואָס אַהרן האָט באין־אופֿן נישט געקענט ברענגען איבער זיך. דער אָנקל האָט אָבער נישט געענטפֿערט, צוגעגאַנגען צו דער טיר פֿון מאַשעס צימער, אָנגעקלאַפּט און געזאָגט מיט אַ באַפֿעלערישן טאָן, העי, טשײַלד, קום אַרויס, די מאַשין וואַרט! אַהרן איז ווידער בלייך געוואָרן ווי די וואַנט, נאָר ראָזע האָט אים באַרואיקט מיט בליקן. עס זעט אויס אז דעם אנקעלס שטים האט אויך מאשע ניט געקענט ביישטיין. באלד האט זיך די טיר געעפנט און מאשע איז ארויס א בלייכע. זי איז געגאנגען מיט פאמעלעכע טריט, איז צוגעגאנגען צום אנקעל און איז געבליבן שטיין. דער אנקעל האט איר אויפגעהויבן דעם קאפ מיט זיינע קורצע פעטע פינגער און זי אנגעקוקט. וואט איז די מעטער וויט יו, מאשע? מאַשע האָט פּלוצעם געלאָזט הענגען אירע אױגן אױפֿן אָנקל, אירע אױגן זײַנען גרױס געװען, גרעסער װי געװײנלעך, און גרױסע טרערן האָבן אָנגעפֿילט דעם גאַנצן חלל פֿון אױג. זי האָט געקוקט דעם אָנקל אין פּנים אַרײַן און געזאָגט, מאָסט אײַ מערי יו, אָנקל? אײַ קענט! אײַ קענט! און די פֿיל זאַפֿטיקע טרערן האָבן אױסגערונען פֿון די אױגן און געפּערלט זיך פֿון די װיִעס אַראָפּ אױף די באַקן. דער אנקל איז בלייך געווארן און איז געבליבן אן ענטפער. מאשע לעבן, וואס טוסטו? מאשע, מאשע! האט פאטער און מוטער אנגעהויבן שרייען. שאט אפ! האט דער אנקל זיי איינגעשטילט מיט א שארפן פאראכטנדיגן בליק. אלרייט קיד, גיי שלאפן! האט ער געזאגט צו מאשע און איז ארויסגעגאנגען און נישט געשאנקען אפילו א בליק די דערשראקענע טאטע מאמע. קאפיטל עלף. דער טײַװל נעמט אים! דער אָנקל איז געקומען שפּעט אין געשעפֿט. ער איז געװען ערנסט געשטימט און גענומען זיך נאָכקוקן די באַשטעלונגען. ער האָט אָפּגעשראָקן מענטשן מיט זײַן אָנגעכמורעטן בליק און שװער אָטעמען. ער האָט געהאַלטן אין אײן אױספֿרעגן די מענטשן און אַרױסגעװיזן אומצוטרױ. זײַן אַדיוטאַנט סעם איז נישט אָפּגעטראָטן פֿון זײַן זײַט. איז אים עפּעס נישט געפֿעלן, האָט ער אױסגערעדט סעמען. גערעדט האָט ער צו סעמען און געקוקט האָט ער אָבער אויף דעם שולדיקן, און דאָס איז גענוג געווען, אַז ער זאָל פֿון יענעם דאָס חיות אַרויס. ער איז אַרויף צו די שנײַדערס אויף דעם אייבערשטן שטאָק, עס איז געווען סלעק-צײַט און דער אָנקל האָט געלאָזט שנײַדן סתּם אַזוי אויף אַן אָנגרייט, כּדי די אָרעמע לאַנדסלײַט זאָלן האָבן פֿון וואָס צו לעבן. און ווי יעדער מאָל ווען דער אָנקל פֿלעגט לאָזן אַרבעטן סתּם אויף אָנגרייט, איז ער איצט אויך אַרומגעגאַנגען אָנגעלאָדן און אַלע האָבן מורא געהאַט פֿאַר אים. נאָר זײַט דער אָנקל איז אַ חתן געװאָרן, האָט ער אָנגעהױבן זיך צו שאַנעװען און איז נישט אַרײַנגעקומען אין שאַפּ אין די הײסע טעג, דעריבער האָט מען זיך נישט געריכט אױף אים. די שנײַדערס האָבן טאַקע געמײנט, אַז דער אָנקל איז נישטאָ, און סעם, זינט דער אָנקל איז אַ חתן געװאָרן, האָט אױך געגעבן אַ מאַך מיט דער האַנט און איז נישט געװען מער אַזױ געטרײַ דעם אָנקל, האָבן זײ זיך דערלױבט צו באַלעמוטשען. עס איז אױך געװען אײנער פֿון די הײסטע טעג. די היץ איז געווען אוממעגליך איבערצוטראגן אין דעם נידריגן לאנגן שאפ, וועלכער איז געווען איבערגעמאכט פון א בוידעם אין א ווארשטאט. דער ציגלנער דאך, וועלכער איז נאקעט געלעגן איבער די קעפ פון די ארבעטער, האט געבראטן פון דער אנגעווארעמטער היץ. איבער א גאנצן לאנגן שאפ האט זיך געהערט א זיס חלשות'דיגער געשמאק פון גאז, וואס האט גערונען פון די גומענע רערן,

און פון שווייס געשטאנק. אסאך האבן נישט געקענט ביישטיין דעם יצר הרע פון שלאף און זענען געפאלן אויף די שמוציגע מאשינען און געכאפט א דרעמל. אנדערע, די שטיק נייערס, האבן אויפגעהאלטן זייערע וואכעדיגקייט מיט א זמר'ל. יעקל דעם חזנ'ס האט זיך דערמאנט אן אלטן אלטן ניגון פון ראש השנה מוסף וואס דער אלטער חזן האט געזונגען אין קוזמינער שול. און אסאך האבן זיך אויפגעכאפט פון שלאף צוליב דעם ניגון, און דערמאנט זיך אן ראש השנה אין קוזמין. דער ניגון האט ארויסגערופן זיסע זכרונות פון פיש מיט ציבעלעס, פון תהילים זאגן, פון גרינעם פעלד און קאלטן וואסער ביין תשליך, און נאך אסאך זיסע זכרונות פון דערהיים מיט דעם היימישן הימל, פון אלטן קוזמינער בית עולם מיט די תשעה באב געשמאק, און פון ראזינקע וויין, און פון שבת פארנאכט לעטליכן מקווה גיין, און עס האט זיך אנגעהויבן בענקען. די בענקעניש האט זיי מוט געגעבן צו קעמפן קעגן די זיס נודנעקדיגע גאזשטאפן און פייכטן לופט-ריח און אויפהאלטן זייער ענערגיע. מיטאמאל האט זיך שלמה'לע דארפסגייער צעלאזט איבער דער מאשין, אנגעהויבן צו יאגן די מאשין מיט די פיס, די לאנדסלייט האבן עס גערופן מנחה דאוונען. ער כאפט אריין א מנחה, און חיים מאקס האט זיך אנגערופן, הער נאר דו גארגל, וואס צעלאזטו זיך צו מנחה אויפן קול? עס איז אוועק א שמועס פון דערהיים. קוזמין האט אויפגעלעבט מיט אלע זיינע דערפער, וועגן, שענקען און פיש אזערעס, ער האט אויפגעלעבט דער אלטער רבי פון קוזמין און ר' לייבוש'ל דיין און דער אלטער חזן און אלע געסלעך און ווינקעלעך פון קוזמין.

העי, קוזמין, וואס איז דער מער? האט סעם אויסגעשריען. נו יא, דער אנקל לאזט שניידן סטאק כדי די שנארער זאלן האבן וואס צו פרעסן. האבן זיי רעכט. וואס טויג זיי ארבעטן? מען דארף סייווי נישט די ארבעט. אז דער אנקל וואלט מיר געהארכט. נאר דער אנקל האט אים איינגעשטילט מיט א באוועגונג פון דער האנט און געקוקט אויף קוזמין. עס זענען אלע געווען אידן וואס ער האט געקענט פון זיין יוגנט. מיט א טייל פון זיי האט ער פארבראכט אין איין חדר, ארומגעלאפן אין גאס, אהיימגעטראגן שטעלן פון אויבסט סוחרים פון מארק, און דערפאר געקראגן פארפוילטע אויבסט. אסאך פון זיי האט ער געקענט ווען זיי האבן געלעבט אין נגידות און עשירות און ער האט זיך נישט דערוועגט זיך צו גלייכן צו זיי, ער האט זיי אלעמען געקענט, און איצט זענען זיי אלע זיינע משרתים און האבן מורא פאר אים, און זענען שטיל געווארן ווען ער איז אריינגעקומען. אים האָט זיך מיט אַ מאָל אַליין פֿאַרגלוסט צו הערן דערציילן פֿון קוזמין אַלטע מעשׂות, וואָס זײַנען אים אָנגעגאַנגען ווען ער איז אַ קינד געווען. און ס'האָט זיך אים געדאַכט, אַז קיין אַנדער לעבן האָט ער נישט געהאַט, נאָר דאָס לעבן פֿון זײַן קינדהייט, וועגן וועלכן זיי דערציילן דאָ. דערציילט, רב שלמה, דערציילט ווײַטער פֿון קוזמין! האָט זיך אָנגערופֿן דער אָנקל נאָך אַ לאַנגן באַטראַכטן זיך. אבער ר' שלמה איז שטיל געבליבן. די לאנדסלייט זיינען נישט געוואוינט געווען צו רעדן מיטן אנקל גלאט אזוי ווי מיט זייערן א גלייכן. זיי האבן טיף געבויגן די קעפ איבער די רעק און הויזן וואס זיי האבן גענעהט און האבן פאררוישט דעם שאפ מיט דעם קלאפן פון די מאשינען. און די פרעסערס האבן געזעצט מיט די פרעס-אייזנס פון וועלכע עס האט זיך געהערט דער רינענדיגער גאז.

מיט שבת, מיט יום טוב, מיט צוויי גרויסע בולאנעס ווי רבי יצחק דער אקסן-סוחר, זיין באלעבאס האט געהאט, און צו לעבן דאס אלטע אידיש לעבן וואס ער האט געקענט פון זיין קינדהייט. און איר געדענקט נאך ר' שלמה דעם אלטן ר' יצחק אין דער צייט ווען דער אנקל איז ביי אים געווען א שמייס יונג? דעם אנקל'ס ווערטער האבן זיי טיף גערירט, און אן אומבאגרעניצטע ליבשאפט האט זיי ארומגענומען צו זייער בעל-טובה, וואָס ער שעמט זיך ניט מיט זיי און דערמאָנט זיך פֿון דעם אַלטן ליבן קוזמין, נאָך וועלכן אַלע בענקען. ווער געדענקט דאָס ניט דעם אַלטן רב יצחק, אַ ייִד אַ מכניס-אורח געווען? אַוודאי אין גן-עדן, האָט זיך דער אַלטער אָנגערופֿן. אַוודאי אין גן-עדן, האַ, רב שלמה? האָט זיך דער אָנקל פֿאַרקלערט וועגן גן-עדן און גיהנום, זאַכן וועגן וועלכע ער האָט אין גאַנצן פֿאַרגעסן. עס האָט זיך אים געדאַכט, אַז ער האָט זײַן גאַנץ לעבן פֿאַרשפּילט, און נישט אנגעגרייט זיך קיין גן עדן, און אפשר איז איצט צייט אנצוהייבן לעבן פאר גן עדן, צו בויען א גרויסע שול, אלע קוזמינער לאנדסלייט זאלן זיצן אין שול און דאוונען, און ער זאל זיך דעם גאנצן טאג אפגעבן מיט צדקה. פאר דער וועלט איז ער שוין צו אלט, צו שפעט אנגעהויבן, זאל כאטש זיין א צווייטע וועלט, און אפשר זענען די אלטע אידן גערעכט, עס איז גארנישט דא קיין די וועלט, נאר דאס ריכטיגע לעבן איז ערשט אויף דער צווייטער וועלט. איין מינוט האבן געדויערט די אלע געדאנקען וועלכע זענען אזוי פלוצים דורכגעלאפן דעם אנקל אין קאפ. איין מינוט נאר האט געדויערט דאס אפזאגן זיך פון דער וועלט, פון מאשען, פון די אלע גענוסן מיט וועלכע ער האט זיך געפייניגט אין לאנגן ווארטן, באַלד איז אַלץ ווידער אין אים לעבעדיק געוואָרן. ער האָט זיך פּלוצעם אויפֿגעהויבן, דאָס פּנים האָט באַקומען די מינע, פֿאַר וועלכער אַלע האָבן געציטערט, די אויגן שטאַר אומבאַוועגלעך, גלײַכגילטיק, מיט דעם פֿאַראַכטנדיקן שמייכל אויף די ליפּן, און ער האָט געזאָגט צו סעמען. די אַרבעט מוז פֿאַרטיק ווערן ביז דעם ערשטן. געדענק, באַלטימאָר. ווי מוז דעליווערי די גודס. און ער האט נישט געשאנקען אפילו א בליק די לאנדסלייט און איז צוריק אראפ אין זיין אפיס גענומען זיך איינגראבן אין די בריוו אין די באשטעלונגען אין די ביכער נאר דער קאפ איז נישט געשטאנען צו קיין זאך וויפיל ער האט זיך נישט געפרואווט פאראינטערעסירן מיט די געשעפטן עס איז אים נישט געלונגען אהיים גיין האט ער נישט געוואלט דער היים איז אים געווען לאנגווייליג און ער האט מורא געהאט פאר

צי זי וויל יא צי זי וויל ניט, ער דאַרף נאָר איין וואונק געבן. נאָר ער האָט זיך אָנגעהויבן צו שרעקן פיל מער פאַר זיך אַליין. אינעווייניק האָט זיך באַהאַלטן אין אים אַ חשד, וואָס זאָגט אים, אַז ער איז שוין צו אַלט אָנצוהייבן אַ ניי לעבן, אַז דאָס לעבן, וואָס ער וויל, וועט ער נישט קריגן. ער וועט עס נישט קענען קויפן נישט מיט זיין געלט און נישט מיט זיין מאַכט. ער האט דעם געדאנק נישט געוואלט צולאזן צו זיך און געקעמפט קעגן אים, און עפעס ווי זיך אליין צו איבערצייגן אז ער פארמאגט נאך די קראפט אנצוהייבן א נייע לעבן, האט אים ארומגעכאפט א ליידנשאפט צו טון עפעס א שלעכטע זאך. ברענגען מאשען פאר א קרבן. עס האט זיך אים געגלוסט צוצופארן מיט דער מאשין נאך מאשען, זי ארויסצונעמען, איבערבלייבן מיט איר ערגעצוואו איבערנאכט, צעברעכן זי, צעטרעטן זי, און ניט חתונה האָבן מיט איר. ער האָט געוווּסט, אַז ער קען עס אויספֿירן, אַז עס וועט אים קיינער גאָר נישט טאָן דערפֿאַר, עס קען אים קיינער גאָר נישט טאָן. אין זײַן פֿאַנטאַזיע האָט ער שוין געזען מאַשין אַ צעבראָכענע, זיצן אין דער היים אַ קלאָגעדיקע, זי, דער טאַטע, די מאַמע, קומען און בעטן זיך בײַ אים, אומגליקלעך געמאַכט דאָס קינד, און ער? געלט וועל איך געבן, נאָר חתונה האָבן וועל איך נישט, ער האט זיך געקוויקט מיט א נקמה געפיל. ער וואלט עס אויסגעפירט אויך, נאר אינעווייניג אין הארצן האט אים ווער געזאגט אז דאס איז נישט דער ריכטיגער וועג. א פאטערלעך געפיל וואס האט זיך אריינגעגנבעט אין זיין הארץ און אריינגעפלאנצט געווארן צו מאשין דורך דער צייט וואס ער האט זיך מיט איר אפגעגעבן, האט קעגן דעם פראטעסטירט. און חוץ דעם האט ער טיף געפילט אז נישט דאס וויל ער פון מאשין. אז ווען ער וואלט נאר דאס געוואלט זי נאר באזיצן וואלט ער דאס שוין לאנג געהאט. די גאנצע זאך וואס ער האט אזוי לאנג געווארט אויף מאשין און זיך מיט איר אזויפיל אפגעגעבן איז געווען דערפאר וואס ער האט געוואלט אז זי זאל וועלן, זי זאל אליין וועלן, נישט דערפאר ווייל דער אנקל וויל. ער האט געוואלט אז זי זאל אים ליב האבן, גוט ליב האבן און וועלן אזוי חתונה האבן ווי ער.

אויף דעם האָט ער געוואַרט, און דאָס וועט שוין ניט זיין. דאָס האָט ער נעכטן אין איר בליק, אין איר פאַרוויינטן בליק אַזוי טיף דערזען. און פאַרוואָס זאָל עס ניט זיין? פאַרוואָס קען עס ניט זיין מער? אויף דעם האָט ער געהאָפט, פאַר דעם האָט זיך געלוינט דאָס לעבן און דאָס לאַנג וואַרטן. ער איז בייז געוואָרן. ווידער האָט די ליידנשאַפט געברענט אין אים, אַז דאָס קען ניט זיין, זאָל גאָרניט זיין. צעטרעטן זי, צעברעכן און אַװעקװאַרפֿן. אַ נקמה-געפֿיל האָט געברענט אין אים. ניט אײנמאָל צעברעכן, נאָר יעדער טאָג. חתונה האָבן מיט איר, צי זי װיל, צי זי װיל ניט, נאָר צוערשט מוז זי קומען זיך בעטן, דערנידעריקן זיך, בעטן זיך בײַ אים אױף די פֿיס, זיך בעטן, קושן די הענט און בעטן זיך, האָב חתונה מיט מיר, אױ, איך װעל זי שױן ברענגען אױף די קני פֿאַר מיר. און קינדער מוז זי האָבן, צי זי װיל יאָ, צי זי װיל ניט,

צו וויל זי יא צו זי וויל ניט, קינדער מוז זי האָבן. אין דעם איז ווער צוגעגאַנגען צו אים, ער האָט אויפגעהויבן זיינע ברעמען און געזען מאַשעס פאָטער אַהרן, שטייט פאַר אים אַ בלייכער, אַ דערשראָקענער, קוקט זיך אַרום אויף אַלע פיר זייטן, אויב קיינער הערט נישט. אָנקל, עס איז געווען אַ מיסטעיק. די מיידל האָט דערנאָך געוויינט אַ גאַנצע נאַכט, זי ווייסט ניט, וואָס עס איז געווען מיט איר. דער אונקל האט געוואוסט אז דער איד זאגט ליגן, ער זאגט עס דערפאר ווייל ער האט מורא פאר זיין שטיקל ברויט, נאר דאך איז עס אים געווען אנגענעם צו הערן. האט ער זיך פארטיפט אין די בריוו, געלאזט אהרן'ען רעדן, און נישט געמאכט זיך הערן. אין אפאר טעג ארום, זי וועט זיך גוט אויסניכטערן, זאל דער אונקל אריינקומען. אלץ וועט זיך אויפקלערן. שאט אפ! מער זאל קיין רעד ניט זיין. האב נישט קיין מורא, איך וועל דיך ניט ארויסזעצן. איי עם נאט דיס קיינד אף א מען. פארלויפיג ניט, ביז דו וועסט נישט קריגן קיין באשעפטיגונג. נאר פארשטייסט דאך אז פון אויסהאלטן דיך מיט דיין הויז ווי ביז איצט קען קיין רעד ניט זיין. מאשע איז מיר איצט גארניט, שי דאזענט לייק מי, איך האב גארנישט צו איר, איך ווינטש איר אל דאס גוטס, און אז דו וועסט דארפן נדן פאר איר, פליז, ווי יעדעס לאנדסמאן מיינעם, איי עם נאט דיס קיינד אף א מען. נאר פארשטייסט דאך אז עקסטרע עקספענסעס קען איך נישט. ווילסט ביי מיר בלייבן, וועסטו דארפן צוריק ארויפגיין אין שאפ אריין, אז ניט וועל איך דיר געבן גוטע רעקאמענדאציעס. אנקל, וואס רעדט דער אנקל? עס איז דאך גארנישט געשען, די מיידל וועט דאך פארשעמט ווערן, וואס רעדט דער אנקל? דעם אנקל האט עס הנאה געטון, ער האט א מינוט אפגעבויגן דעם בריוו און אנגעקוקט אהרן'ען. סעם? סעם איז געקומען צו לויפן. ווי האט מען אים גערופן אינדערהיים? פרעגט ער ווייזנדיג אויף אהרן'ען. סעם איז שטיין געבליבן געצווייפלט א מינוט, דאכט זיך גארגל. גארגל איז אלרייט, ער האט זיך אויפגעהויבן און איז ארויסגעגאנגען פון געשעפט און אפילו א בליק נישט געשאנקען אהרן'ען. סעם, די גוטס מוז געליפערט ווערן קיין באלטימאר ביז דעם ערשטן, געהערט? יעס אנקל. דער אנקל איז ארויסגעקומען אויף דער גאס, ער האט נישט געוואוסט וואס מיט זיך צו טון, די ליידנשאפט האט נאך אין אים געברענט, זיך וועלנדיג קילן איז ער אוועק צום ווייבל, א זאך וואס ער האט נישט געטאן זינט ער איז מיט איר מאן דורכגעקומען וועגן די קינדער. גענומען דאס ווייבל אין א באזונדערן צימער אריין און אוועקגעזעצט זיך מיט איר עסן געבראטענע קאטשקעלעך און טרינקען שנאפס. איר מאן דער קאלעקטאר פון זיינע הייזער האט זיי געמוזט באדינען, טראגן די גוטע זאכן אין שטיבל אריין, געלאזט זיך פון אים די קאמאשן אראפציען, און גערופן אים גאליציאנער שמענדריק. דער אנקל האט זיך אנגעשיכורט, א זאך וואס האט זיך זעלטן געטראפן מיט אים, און איז דארטן איבערגעבליבן איבערנאכט. קאפיטל צוועלף. מאשע טרעפט זיך מיטן אנקל. וואס וועט זיין ראזי, וואס? האט אהרן מעלניק געוויינט. אינדערהיים איז געווען תשעה באב. די שטובן נישט געראמט אפאר טעג, מען האט נישט געגעסן, נישט געשלאפן, די איבעריגע קינדער זענען געקומען צופארן פון די זומער ערטער. דאס שוועסטערל צילי, וואס האט קליינערהייט, ווען אהרן האט נאך געוואוינט אין האפקינס סטריט, געשפילט מאוויס, איז איצט שוין א דערוואקסענע מיידל, געגאנגען אין היי סקול און האט שוין אליין געהאט אמביציעס צו ווערן א כלה. זי האָט צום ערשטנס געטומלט און געװײנט, אַז די שװעסטער גײט זי אומגליקלעך מאַכן. די איבעריקע קינדער, װעלכע האָבן זיך שױן דערצױגן אין װױלטאָג, נאָר האָבן נאָך װי אין אַ חלום געדענקט די אָרעמקײט פֿון האָפּקין-סטריט, האָבן מער געפֿילט װי פֿאַרשטאַנען דאָס אומגליק. זײ האָבן נישט געװײנט, נאָר זײַנען אַרומגעגאַנגען קינדיש פֿאַרזאָרגט און ערנסט, און די קינדישע פֿאַרזאָרגטקײט האָט מער געװירקט אױף מאַשען, װי דעם פֿאָטערס טרערן. לאהלע, דאָס ייִנגסטע שװעסטערל, װאָס האָט פֿון קלײנערהײט געהאַט די געװאױנהײט צו שפּילן די אַמעריקען לײדי און האָט געהאַלטן אין אײן פֿאַרריכטן דאָס ענגליש אין שטוב, זי האָט נאָר געקוקט מיט אירע קינדערשע אױגן אױף מאַשען. מאַשע איז געװען איר אידעאַל און זי האָט נישט געװוּסט װאָס צו זאָגן. זי האָט געפֿילט, אַז מאַשע טוט אַזױ, מוז עס אַזוי זײַן. און דער פֿאָטער אַהרן איז אַרומגעגאַנגען אין שטוב הילפֿלאָז און שוואַך, אַזוי ווי זײַנע קינדער, מיט אַ פֿאַרבונדענעם קאָפּ, און האָט געהאַלטן אין איין ברעכן זיך די הענט. וואָס וועט איצט זײַן? וואָס? אַ שרעק האָט אַרומגעכאַפּט דעם ייִדן פֿאַר דער אָרעמקייט וואָס שטייט אים פֿאָר. ער האָט גאָרנישט געהאַט אין זײַן לעבן, קיין גלויבן אין זיך, קיין ענערגיע, נאָר די גונסט פֿון אָנקל, וואָס ער האָט געקויפֿט מיט זײַן טאָכטערס גליק. און די גונסט שטייט אין געפאר און זיין גאנץ פרנסה, זיין לעבן, זיין ברויט און דירה. ער האט זיך געזען זינקען אין דעם אפגרונט פון וועלכן ער האט זיך ארויסגעקראגן. דער איד האט פארלארן פון וואג וואס ער האט צוגענומען דורך דער צייט וואס איז אים גוט געגאנגען. דער איד האט אנגעהויבן אויסצוזען ווי אין די אמאליגע יארן ווען ער האט געארבעט ביין אנקל אין שאפ. נאָר די מוטער ראָזע האָט זיך נישט אונטערגעגעבן. צוערשט האָט זי געלאַכט פֿון דער גאַנצער געשיכטע. די מויד האָט זיך דעם קאָפּ פֿאַרדרייט, זי וועט זיך אויסשלאָפֿן, וועט זי ניכטער ווערן. אָבער אַז זי האָט געזען, אַז די מויד האָט זיך אויסגעשלאָפֿן און איז נישט ניכטער געוואָרן, האָט זי געטענהט צו מאַשען, אַז זי האָט שוין קיין רעכט נישט חרטה צו האָבן. איצט גייסטו חרטה האָבן? צו שפּעט, מײַן טאָכטער. האסט אים ארומגעפירט ביי דער נאז פיר יאר צייט, ער האט פארשפילט זיין לעבן איבער דיר, ער וואלט געקענט חתונה האבן מיט דער שענסטער און בעסטער מיידל, ניט מיט אזא שנארערין ווי דו וועלכער ער האט א קליידל געקויפט. איצט גייסטו חרטה האבן? איצט ווען ער האט זיך געלאזט קאסטן אזויפיל געלט פאר דיר און געווארט אויף דיר אזוי לאנג, האסטו נאך דערנאך חרטה? צו שפעט מיין טאכטער, צו שפעט! האסט באדארפט חרטה האבן ווען ער האט דעם ערשטן דאלאר זיך געלאזט אויף דיר קאסטן, ווען דו ביסט נאך א קליינע געווען, איידער ער האט דיין טאטן א שטעל געגעבן. אויף האפקינס סטריט האסטו באדארפט חרטה האבן, נישט איצט. אוי, ראזע, עס איז שוין סיי ווי סיי צו שפעט. דער אנקעל וויל מער נישט הערן און געדענקען דערפון. מאשע האט איינגעזען אז די מאמע איז גערעכט, נאר דאך האט זי זיך נישט געפילט שולדיג. עס איז אלצדינג געווארן אזוי אן איר וויסן, זי האט נישט געוואוסט ווען זי, ווען זי איז א קינד געווען וואס עס הייסט חתונה האבן, ערשט איצט האט זי עס דערפילט. און מער פון אלץ האט זי זיך געשראקן פאר דעם אז זי וועט שוין שטענדיג שטענדיג זיין מיטן אנקל צוזאמען, גיין שטענדיג מיטן אנקל, זיין מיטן אנקל, זי האָט דעם אָנקל נישט פֿײַנט געהאַט, פֿאַרקערט, זי האָט אים זייער גערן געהאַט און זי איז אים זייער דאַנקבאַר געווען, נאָר עס איז געווען לאַנגווײַליק מיטן אָנקל און זי האָט זיך געשראָקן פֿאַר לאַנגווײַליקייט. און וואָס בין איך שולדיק, מאַמע? איך בין ניט שולדיק. ווער דען איז שולדיק? איך בין שולדיק. אויף מיר האָט ער זיך געלאָזט קאָסטן געלט, מיר האָט ער געשיקט אין הייסקול, פֿאַר מיר האָט ער געהאַלטן מוזיקלערערינס, איבער דיר האט ער רואינירט זיין לעבן, ער וואלט געקענט קריגן א לעידי, א פירסט קלעס אמעריקען לעידי, וועמען נאר ער וואלט געוואלט, ער האט אבער נישט חתונה געהאט, געווארט אויף דיר. וואס מיינסטו? דו האסט אים דעם קאפ פארדרייט און איצט ווילסטו ניט? מיט וועמען שפילסטו זיך? וואס מיינסטו ער איז דיין גלייכן? דו ווייסט ווער דער אנקל איז? דו ווייסט? מאשע האט ניט פארשטאנען וואס די מאמע מיינט. זי האט ניט פארשטאנען פארוואס זי האט דעם אנקל דעם קאפ פארדרייט. זי האט ניט פארשטאנען וואס זי האט געטאן אזעלכעס דעם אנקל פארוואס דער אנקל דארף אזוי בייז זיין. עס האט זיך איר געדאכט אז די מוטער און דער פאטער קענען נישט דעם אנקל. אז זי וועט גיין און וועט אים אלץ זאגן און דער אנקל וועט אלץ באלד מאכן עס זאל זיין גוט, ווי ער טוט עס יעדעס מאל ווען עס איז א טראבל. איך וועל גיין צום אנקל, איך וועל אים אלץ זאגן, איר וועט זען, דער אנקל וועט ווידער גוט ווערן, האט מאשע געזאגט. שוין צו שפעט, צו שפעט, ער וויל נישט הערן און געדענקען מער, האט אהרן געוויינט. וואס צו שפעט? עס איז גארניט צו שפעט! האט ראזע געשריען אויף איר מאן, וואס פארקלאגסטו מיר דעם קאפ? נאר איינער! האט זי געקנייפט דעם מאן, לאז זי זיך נאר זען מיטן אנקל, ער וועט איר שוין די נארישקייט ארויסשלאגן פון קאפ, גיי, קלינג אָן דעם אָנקל, רוף אָפּ דעם אָנקל! האָט זי געשריגן אויפֿן מאַן. וואָס שטייסטו ווי אַ ליימענער גולם? אַהרן האָט געפֿאָלגט זײַן ווײַב. ער האָט אײַנגעזען, אַז זי איז גערעכט, ווי תּמיד. ער איז צוגעלאָפֿן צום טעלעפֿאָן מיט האַרצקלאַפּעניש. דער אָנקל האָט געלאָזט לאַנג וואַרטן אויף זיך בײַם טעלעפֿאָן. צו ערשט האָט ער געלאָזן זאָגן, אַז ער איז פֿאַרנומען, אַז ער איז ניטאָ און אַז מען איז אים געגאַנגען זוכן. נאָר דערנאָך זעט אויס האָט ער זיך אַליין נישט געקענט באַרואיקן און געלאָזט אָפּרופן דעם טעלעפאָן צו מאַשע. אַז ער האָט דערהערט מאַשעס שטים דורכן טעלעפאָן איז ער ווייכער געוואָרן. ער האָט זיך אָפּגערעדט מיט איר אַז זי זאָל קומען זעקס פאַרנאַכט אין קראָם פון וואַנען ער וועט זי אַרויסנעמען אין אַ קווייעט ליטל פּלעיס וואו זיי וועלן קענען זיך דורכשמועסן. אַרום זעקס אַזייגער פאַרנאַכט איז מאַשע צוגעגאַנגען צום אָנקלס קראָם. זי איז געווען אָנגעטאָן אין איר ענגליש-געשניטענעם האַרבסט-קאָסטיום פֿון ציגל-קאָליר, אויפֿן קאָפּ דעם ברייטן טונקעלעם פֿילצענעם הוט, וואָס איז דעמאָלט נאָר וואָס מאָדע געוואָרן. זי האָט נישט געוואַרט אויפֿן אָנקל פֿאַר דער טיר, ווי זי פֿלעגט עס שטענדיק טאָן, נאָר איז גלײַך אַרײַנגעגאַנגען אין קראָם אַרײַן. סעם איז איר אַנטקעגנגעלאָפֿן, זי פֿרײַנדלעך באַגריסט און איז געלאָפֿן אָנזאָגן דעם אָנקל. דער אנקל איז געווען פארנומען מיט א רייזענדן אין זיין פריוואטן אפיס, וואס איז געווען אפגעצוימט אין א ווינקל פון קראם, און וואו עס איז געשטאנען די קאסע און וואו עס איז געזעסן דער בוכהאלטער. דער אנקל האט זיך נישט געלאזט שטערן, געהייסן סעמען ער זאל מאשען איינהאלטן א מינוט, ער וועט באלד ארויסקומען. און ער האט ארויסגעקלאפט דורך די שויבן פון אפיס מיט זיינע פינגער, העלאו! מאשע! איי עם רעדי אין איין מינוט! סעם האָט זיך שוין דערשמעקט, אַז עס איז עפּעס װאָס פֿאָרגעקומען צװישן דעם אָנקל און מאַשען און געטראַכט זיך, אַז װי עס זאָל ניט זײַן, איז גוט אָפּצוהיטן מאַנעס דעם שװעסטערקינדס עצה, װעלכע האָט אים געראָטן, חנפֿע זיך צו מאַשען, ביז ס'איז בײַ איר אין די הענט. מאַשע איז אים געפֿעלן זינט דער אָנקל האָט געצױגן זײַן אױפֿמערקזאַמקײט אױף איר, און סעם האָט באַנוצט יעדע געלעגנהײט, װאָס עס האָט זיך אים געמאַכט, צו באַקענען זיך נענטער מיט מאַשען, אַרױסצוּװײַזן צו איר פֿאַרערונג. אױך איצט האָט סעם געהאַלטן אין אײן רימען איר קאָסטיום, װוּ דער אָנקל האָט געקױפֿט פֿאַר אַ מוסטער, און ער האָט צוגעגעבן, אַז װען אַ קױפֿער פֿון אַ גרעסערער פֿירמע אין שיקאַגאָ װאָלט זי געזען אין דעם קאָסטיום, װאָלט ער, סעם, געקענט מאַכן אַ פּאָר שענע דאָלאַר. ער וואלט געווען אנגענומען די באשטעלונג און וואלט זי געווען איבערגעגעבן צו זיינעם א פריינט א קליידער פאבריקאנט, און נאך האט ער צוגעגעבן אז ווען ער האט זי מאשען פאר א מאדעלקע, ער רעדט זיך נאך אזוי, וואלט ער באלד אוועק פון אנקל און אליין געווארן א קליידער פאבריקאנט, ווייל וואס מאשע טוט אן זעט אויס אויף איר מיט דיגניטי. דאס איז געווען דער גרעסטער קאמפלימענט וואס סעם האט געקענט זאגן צו א ליידי. נאָר לאַנג פֿרײען זיך האָט אים דער אָנקל נישט געלאָזט. דער אָנקל איז באַלד אַרױסגעקומען פֿון זײַן פּריװאַטן אָפֿיס, געװאָרפֿן עפּעס אַ בליק אױף סעמען, קײן װאָרט נישט גערעדט, נאָר פֿאַרקנעשט דעם שטערן און ניט זאָגנדיק אַ װאָרט אױך צו מאַשען, האָט ער זי גענומען אונטערן אָרעם און איז אַרױס מיט איר פֿון געשעפֿט. אַז זײ זײַנען אַרױסגעקומען אין גאַס אַרױס, האָט זיך מאַשע אָנגערופֿן אױף ענגליש, אָנקל, דו ביסט זײער בײז אױף מיר! דער אונקל האָט איר גאָרנישט געענטפֿערט, נאָר האַלטנדיק זי פֿעסט אונטערן אָרעם, איז ער מיט איר געגאַנגען אויפֿן טראָטואַר, קעמפֿנדיק שווער געגן דעם שטראָם מענטשן, וואָס האָט זיך געגאָסן פֿון אַלע ווינקעלעך, פֿון אַלע געשעפֿטן אויף דער גאַס אַרויס און געאיילט זיך צו דער עלעוועיטאָר-סטאַנציע. עס איז געווען די שעה, ווען די געשעפֿטן שליסן זיך און די גאַסן זײַנען פֿינצטער געווען פֿון מענטשן. זי האָבן איבערן וועג נישט געקענט קיין וואָרט רעדן. דער אונקל האָט זי געצויגן מיט זיך. װוּהין גײען מיר, אָנקל? האָט מאַשע געפֿרעגט. װילסט ניט עסן מיט מיר? האָט דער אָנקל געזאָגט און דערבײַ נישט געקוקט איר אין פּנים אַרײַן. געװיס איך װיל. טאָ קום! זײ זײַנען אַרײַן אין אַ שמאָל געסל. דאָרט האָט זי דער אָנקל אַרײַנגעפֿירט אין אַ באַקאַנטן אונגאַרישן רעסטאָראַן. דער באַלעבאָס האָט דערקענט דעם אָנקל, זײ געגעבן אַ פּלאַץ אין אַ װינקל, אַז מע זאָל זײ ניט שטערן. דער אָנקל האָט באַשטעלט עסן און אונגאַרישן װײַן.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער אידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער אידישער פאלקסביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.